אה! גוט מארגן! וואט א ביוטיפול דעי! זרח האט מיר אריינגעשיקט א גארדזשעס טאט, ער זאגט עס בשם זיין טאטן, אז די ברידערס דארטן האבן אריינגעווארפן יוסף אין דעם גריב, און נאכדעם האבן זיי געטראכט, א מינוט, אפשר האבן אונז געמאכט א אימפאלסיוו דעסיזשען, ווען אונז זעמיר הונגעריג, און ווען מ'איז הונגעריג קען מען דאך נישט זיין רואיג און מ'קען נישט מאכן קיין קיין איבערגעטראכטע דעסיזשען, האבן זיי זיך אראפגעזעצט עסן, און נאכן עסן וועט מען זען וואס מ'טוט, און טאקע זיי האבן געענדיגט עסן, האבן זיי ארויסגעצויגן דעם יוסף פונעם גריב, און זיי האבן אים ענדערש פארקויפט ווי איידער אים צו לאזן דארטן שטארבן. סאו האט ער געזאגט, זיין טאטע געזאגט. אז א איד וואס קומט אהיים, א מענטש ביפאר ער קומט אהיים זאל ער כאפן עפעס צו עסן, אז עס זאל זיין מיט ישוב הדעת, האב איך מיר דערמאנט א ווארט וואס א חבר האט מיר געזאגט, ער האט געזאגט א טריק וואס ער האט לעצטנס אויסגעפיגערט וויאזוי מען קען מאכן א מער א פרייליכערע סעודה, ס'זאל נישט זיין אנגעצויגן ביי די סעודת שבת, אז ביז די פיש איז נישט דא קיין שום מגע ומשא, די קינדער פייטן זיך, איך וויל זיצן דא, איך וויל זיצן דארטן, איך דארף די קאפ, איך דארף יענץ, ביז די פיש רעדט מען נישט פון גארנישט, כ'על רעדן צו דיר נאך די פיש, און פארשטייט זיך אז נאך די פיש איז שוין יעדער רואיג, אלעס שוין פרייליך, יעדער איז אקעי מיט זייער פלאץ. סאו ס'איז מיר געווען א אינטערעסאנטע thought. נאך א thought פון ר' פנחס, אונז האמיר געשמועסט אנפאנג סדרה אז ביקש יעקב לישב בשלוה איז קפץ עליו רוגזו של יוסף, האמיר אריינגעשמועסט דעם מדרש דארטן אויף דעם מדרש משלי אז מ'פרעגט דעם אייבערשטן פארוואס זענען דיינע אידן עניים, האט ער געזאגט איך וויל נישט צונעמען. איך וויל נישט צונעמען זייער שכר פון עולם הבא, מילא בעט נישט קיין שכר אויף דער וועלט, ווייל ס'וועט דיך צונעמען יענע וועלט. נישט גענוג וואס דו האסט יענע וועלט, דארפסטו נאך די וועלט אויך. האמיר אבער אריינגעשמועסט דעם חתם סופר אויף דברי המתחיל ויותר יעקב לבדו, זאגט ער דארטן אז פונקט פארקערט, אז א מענטש וואס איז רייך, א מענטש וואס האט ברכת השם און זיין עשירות בלייבט אים כל ימי חייו, דאס איז די גרעסטע סימן אז ער איז א צדיק, דאס איז די גרעסטע סימן אז די אייבערשטער האט אים ליב. סאו זאגט מיר פנחס, וויאזוי קען מען עטשיוון ביידע? וויאזוי קען מען עטשיוון סיי די וועלט און סיי יענע וועלט? איז אז מען פארט צום ארבעט און מען הערט דעם שיעור חומש רש"י. wow i like that. סאו אונז האבן נעכטן געשמועסט אז די תמר האט חתונה געהאט מיט די צוויי זיהן פון יהודה ער ואונן און ביידע זענען נפטר געווארן און יהודה האט איר פארשיקט. פארוואס? ווייל ער האט איר נישט געוואלט געבן זיין יונגסטע זוהן שלה אלס א א ער האט נישט געוואלט זיין יונגסטע זוהן שלה זאל זאל איר מייבם זיין. פארוואס? ווייל זי איז א קטלנית זי הרג'עט אירע מענער. מילא האט ער איר פארשיקט, און און יעצט פארציילט אונז די תורה אז צוועלף חדשים שפעטער וירבו הימים ס'האט זיך פארלענגערט די טעג נאך די מעשה וואס יהודה האט פארשיקט תמר, און ותמת בת שוע אשת יהודה די בת שוע די ווייב פון יהודה איז נפטר געווארן, און וינחם יהודה און יהודה האט זיך געטרייסט, וויאזוי האט ער זיך געטרייסט? ווייל ויעל על גוזזי צאן ער איז ארויף געגאנגען דארטן צו די פלאץ ווי זיינע פאסטוכער פלעגן אפשניידן די וואל פון זיינע שעף, ער האט זיך דיסטרעקטעד פון זיין מצב. און פארשטייט זיך דאס איז א גוטע זאך וואס מען דארף טון, א מענטש האט א צרה, א מענטש האט א עגמת נפש, זיי ביזי מיט זאכן וואס מאכן דיך פרייליך, דיין ווייב איז דיר נפטר געווארן חס ושלום לא עלינו אויף קיינעם נישט גערעדט, אבער אז ס'איז געשען דיר א צער, נעם אראפ דיין מיינד פון דעם, גיי על גוזזי צאן, סאו בקיצור ער איז געגאנגען, איז ארויפגעגאנגען דארטן פון.

סאו זאגט רשי ויעל על גוזזי צאנו, זאלסט דיך נישט טועה זיין און זאגן אז ער איז ארויפגעגאנגען אויף זיין פאסטוך, ניין, ויעל תמנתה, ער איז, דארפסט צולייגן ווערטער, דאס איז אזויווי צוברעכן דעם פסוק, ויעל, ער איז ארויפגעגאנגען פון עדולם ביז תמנתה, וואס צו טון, לעמוד על גוזזי צאנו, דארטן זיך אומצוקוקן אויף זיינע פאסטוכער. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער ויגד לתמר, מען האט פארציילט פאר תמר לאמור, הנה, חומיך עולה תמנתה לגוז צאנו, דיין שווער גייט ארויף

ותכס בצעיף זי האט צוגעדעקט איר פנים מיט דעם צעיף, און ותתעלף זי האט זיך אנגעטון שיינע קליידער, און ותשב בפתח עינים זי האט זיך אוועקגעשטעלט דארטן ביי די פרשת דרכים ווי מענטשן מוזן קוקן, ווייל ס'נישט דא אזא פלאץ ווי פתח עינים אזוי ווי רשי וועט שוין זאגן, נאר בפתח עינים מיינט די פלאץ ווי מענטשן מוזן ארויפקוקן אויף די סיינס צו זען וואו צו גיין, אשר על דרך תמנתה וואס דער פרשת דרכים געפונט זיך אויפן וועג פון עדולם, צווישן עדולם און תמנתה, כי ראתה, ווייל זי האט געזען כי גדל שלה, ווייל דער יונגסטער זון פון יהודה שלה וואקסט אויף, אבער והיא לא נתנה לו לאשה, מען האט דאך אבער איר נישט געגעבן פאר א פאר א ווייב, מילא האט זי מורא'דיג שטארק מתאוה געווען צו אויפשטעלן דורות פון יהודה, ווייל זי האט געוואוסט אז פון יהודה גייט ארויסקומען מלכים און גרויסע מענטשן. מילא האט זי געזען אז מ'געט מיר נישט קיין קינד פון יהודה, לאמיר כאטש חתונה האבן מיט יהודה אליין, כדי אויפצושטעלן דורות פון יהודה. און זי האט זיך דארט אוועקגעשטעלט אויף די פרשת דרכים, אז כדי ווען יהודה גייט אהיים צוריק קיין עדולם פון תמנת, זאל זי אים קענען עפראוטשן, זאגט די הייליגע רשי ותתעלף, כסתה פניה שלא יכיר בה, זי האט צוגעדעקט איר פנים מיט דעם צעיף, כדי אז יהודה זאל איר נישט קענען דערקענען. ותשב בפתח עינים, זאגט רשי. סאו נישט אז ס'איז דא א פלאץ וואס הייסט פתח עינים, נאר בפחיתת עינים, בפתיחת עינים, ביי די פלאץ ווי די מענטשן, די אויגן'ס, די אויגן פון מענטשן מוזן זיין אפן, ווי איז דאס? ווי איז א פלאץ ווי מענטשן מוזן קוקן, בפרשת דרכים, מ'דארף קוקן ווי צו גיין, וואס די פרשת דרכים האט זיך געפונען שעל דרך תמנתה. זאגט רשי ורבותינו דרשו אז ניין, די פתח עינים מיינט עפעס אנדערש, ס'מיינט בפתחו של אברהם אבינו, זי איז געזיצן דארטן אויפן וועג, פון צווישן תמנת און עדולם כדי זיך צו זיצן ביים עפענונג כדי צו קענען חתונה האבן מיט א אייניקל פון אברהם אבינו צו קענען האבן דורות. פארוואס טאקע הייסט אברהם אבינו א לשון פון אפענע אויגן ווייל שכל עינים מצפות לראות אבער יעדער איז דאך געווען דארטן ביזי אז ער איז דער גרויסער גאסט געבער און יעדער האט געוואלט אים זעהן און יעדער האט געוואלט זיין צו גאסט ביי אים מילא ווערט ער אדער און יעדער האט געוואלט חתונה האבן מיט זיין משפחה ער איז געווען א מורא'דיגע חשובע משפחה מילא וועגן דעם ווערט ער אנגערופן אין די תורה פתח עינים, אדער פשוט אז זי איז געגאנגען, פאר זי איז געגאנגען דארטן צו די פרשת דרכים איז זי געגאנגען מתפלל זיין ביי די מערת המכפילה, כדי צו מתפלל זיין ביי אברהם אבינו'ס קבר אז זי זאל זוכה זיין צו שטעלן דורות פון אים, פון יהודה. אבער איך האב געזען א, עס איז דא א ירושלמי, א ירושלמי מסכת סוטה, אז די פתח עינים מיינט אז זי איז געגאנגען, זי איז מתפלל געווען צו דעם, צו דעם הייליגן באשעפער וואס יעדנ'ס אויגן איז אפן צו אים, וואס יעדער קוקט ארויס אויף אים פאר א ישועה. סאו למעשה זאגט די הייליגע רשי. אז נישט אז זי האט זיך געוואלט מפקיר זיין פאר יעדעם, נאר איר אינטענשאן איז געווען דווקא מיט יהודה, כי ראתה כי גדל שלה לפיכך הפקירה עצמה דווקא אצל יהודה, נישט סתם אז זי איז געווארן יעצט אז זי איז געווארן יעצט א זונה, שהיתה מתאוה להעמיד ממנו בנים און זי האט עס געטון דווקא צו חתונה מיט יהודה ווייל זי האט געהאט זי האט מורא'דיג מתאוה געווען צו שטעלן דורות פון יהודה ווייל זי האט געוואוסט אז ס'גייט ארויסקומען פון אים גרויסע גרויסע מלכים. סאו זאָגט די הייליגע פּסוק ווייטער ויראה יהודה, יהודה האָט איר געזען ויחשבה לזונה און ער האָט געטראַכט אַז זי איז אַ זונה. פאַרוואָס? ווייל זי זיצט ביי די פּרשת דרכים. מ'קען נישט זאָגן פּשוט פּשט אין דעם פּסוק. אויב לערנסט פּשוט פּשט אין דעם פּסוק, עסטו טייטשן אַזוי אויס, ויראה יהודה ויחשבה לזונה. פאַרוואָס איז זי געווען פאַררעכנט ווי אַ זונה? כי כסתה פניה ווייל איר פּנים איז צוגעדעקט. פּונקט פאַרקערט, אַ זונה איז איר פּנים געווענליך אָפן. נו דאַרף מען צעטיילן דעם פּסוק, זאָגט רשי, ויחשבה לזונה. אַז די סיבה פאַרוואָס ער האָט געהאַלטן אַז זי איז אַ זונה איז נישט ווייל איר פּנים איז געווען צוגעדעקט, נאָר לפי שיושבת בפּרשת דרכים, אַ פרוי וואָס זיצט דאָרטן ביי די פּרשת דרכים, און די סיבה פארוואס ער האט נישט ער האט נישט געכאפט אז ס'איז תמר איז כי כסתה פניה ולא יכול לראותה ולהכירה ער האט נישט געקענט דערקענען די פרוי צו זי איז טאקע די שניר די ווייב פון זיינע געשטארבענע זין זאגט אבער ברענגט רשי אראפ דעם מדרש מדרש רבותינו אז פונקט פארקערט אז יעצט איז זי געווען אפן איר פנים און בשעת ווען זי איז געווען בבית חמיה אין די הויז פון יהודה ווען זי איז געווען חתונה געהאט צו ער ואונן דעמאלטס איז איר פנים געווען צוגעדעקט און די מדרש איז מדייק ווייל כי כסתה פניה זי האט געהאט צוגעדעקט איר פנים דאס איז א לשון עבר. אז בשעת זי איז געווען חתונה געהאט מיט ער ואונן דעמאלטס איז איר פנים געווען כשהיתה בבית חמיה היתה צנועה זי איז געווען א מורא'דיגע צניעות'דיגע פרוי לפיכך לא חשדה יעצט אז זי איז אפן אז איר פנים איז געווען אפן ווייל זי האט זיך פארשטעלט ווי א זונה האט ער נישט געכאפט אז ס'איז תמר מילא וועגן דעם האט ער איר נישט חושד געווען אז ס'איז זי ויט אליה אל הדרך און די מדרש פארציילט אז בעצם האט ער געוואלט זיך אפטון פון איר זי געוואלט ער האט געוואלט ווייטער גיין זיין וועג און א מלאך האט גענומען דעם יהודה און אים געטראגן טאווארדס תמר. ווייל אזוי האט עס געדארפט זיין מן השמים, סאו האט ער געדארפט חתונה האבן מיט איר, ער האט געדארפט אויפשטעלן די קינדער, געדארפט האבן די פרץ און זרח, און ויט אליה אל הדרך ויאמר, און ער האט געזאגט הבה נא, זיי דיך, מאך דיך גרייט, זיי דיך מזמן, הכיני עצמך ודעתך לכך, זאגט רשי, מאך אזוי, גרייט דיך אן מענטעלי, צו דעם וואס איך גיי דיר יעצט זאגן, און זיין אינטענשאן איז דא געווען איר געהעריג צו מקדש זיין, מילא האט ער איר געזאגט הבה נא, לייג צו דעת אז דו זאלסט טאקע מקבל זיין די זאך וואס איך גיי דיך יעצט געבן, אדער ביה אדער שטר אדער כסף, נעם עס טאקע אן בתורת קידושין, און אבוא אליך, און איך וועל חתונה האבן מיט דיר, איך וועל דיך מקדש זיין מיט ביה, אזוי זאגן סערטן מפרשים, אבער פשוט פשט אין פסוק הבה נא אבוא אליך, כאילו אז יא, אז אן קיין קידושין. כי לא ידע און די סיבה פארוואס ער האט עס געטון איז כי לא ידע כי כלתו היא ער האט נישט געוויסט אז דאס איז תמר, און ותאמר האט זי צוריק געענטפערט פאר יהודה מה תתן לי כי תבוא אלי, וואס וועסטו מיך צוריק געבן אין ריטורן אויף דעם וואס וואס אונז וועלמיר חתונה האבן. סאו סאו לויט לויט די מפרשים אז ס'איז געווען קידושין האט ער האט זי געפרעגט וואס גייסטו מיך געבן בתורת קידושין וואס גייט זיין די די גייסט מיך געבן א רינגל גייסט וואס גייסטו מיר געבן? סאו לכאורה אויב לויט די מפרשים אז מ'האט איר געהעריג מקדש יהודה האט איר געהעריג מקדש געווען וויאזוי קען בכלל קידושין תופס זיין אויף א אויף א שניר? און אויך וויאזוי קען קידושין תופס זיין אויף א זקוקה ליבם זי איז דאך א שומרת יבם זי ווארט דאך אז איינער זאל איר מייבם זיין? נאר די תירוץ פון דעם איז אז ביי די טיים זי האט חתונה געהאט מיט ער ואונן זענען נאך ער ואונן געווען אונטער די נײַן יאר זענען זיי געווען קטנים און זי איז אויך געווען א קטנה מילא א קטנה איז באקומט נאר קידושין, א קטן געבט נאר קידושין מדרבנן, ס'איז נישט קיין דאורייתא'דיגע קידושין, און אויך א קטנה קען מאכן מיאון, זי קען זיך ארויס ציען פון די פון די מערידזש, סאו ווען א מיידל מאכט מיאון אפילו זי האט שוין חתונה געהאט אפאר יאר מיט דעם מאן, ווערט די קידושין נעקר למפרע, כאילו זי איז קיינמאל נישט געווען חתונה געהאט מיט דעם מאן, מילא אז זי האט געמאכט אז זי האט געמאכט מיאון איז זי איז זי נישט קיין קיין שניר, און זי איז אויך נישט קיין זקוקה ליבם אטאמאטיש. און דאס פארענטפערט אויך וויאזוי זי האט זיך וויאזוי זי האט געקענט מכשיל זיין יהודה, ווייל זי האט אים נישט מכשיל געווען, זי האט געמאכט מיאון מילא איז זי געווען א פנויה, זי איז געווען עוועילעבל פאר אים. סאו זאגט די פסוק ווייטער, זאגט רש"י, ויט אליה אל הדרך, מדרך שהיה בה, וואס הייסט ויט, ער האט אפגעטון די וועג פאר איר, ער איז דאך יעצט אויפן וועג, נאר, מדרך שהיה בה, ס'איז דאך געווען א פרשת דרכים, ער האט געוואלט גיין רעכטס, און נטה אל הדרך אשר היא בה, האט ער זיך געדרייט לינקס, טאווארדס די וועג וואס תמר איז געווען, ובלשון לעז, דשטורני"ר. יא די שטר יא פיין סאו הוה נא זאגט רש י הכיני עצמך מאך דיך גרייט דיך ודעתיך לכך כל לשון הוה לשון הזמנים יעדער זאגט זאגט רש י יעדע מאל וואס ס'שטייט אין די תורה הוה מיינט מאך דיך גרייט חוץ ממקום שיש לתרגמה בלשון נסינה אויסער ביי פלעצער וואס זיך גייסט מפרש זיין אז ס'איז א לשון פון געבן הוה געב אהער מיינט עס איבעראל א לשון הזמנה מאך דיך גרייט. און וואס זאגט רש"י אז דאס וואס דאס אז די מינינג פון הבה קען אויך מיינען נתינה איז עס אויך די תוך תוכיות פון די מינינג פון געבן איז אויך אז מאך דיך גרייט פארוואס ווייל איך איך געב דיך א מתנה וויל איך אז זאלסט צולייגן קאפ אז כ'האב דיך געגעבן דעם בעכער כ'האב דיך געגעבן די מתנה מילא איז עס הבה ווען איך געב איז עס אויך הזמיני עצמך מאך דיך גרייט איבערצונעמען די מתנה אז זאלסט וויסן אז איך האב דיר עס געגעבן. סאו ויאמר האט יהודה איר צוריק געענטפערט, אנכי אשלח וואס דו פרעגסט וואס איך וועל דיר געבן אין ריטורן, איך וועל דיר שיקן א גדי עזים מן הצאן, איך וועל דיר שיקן א בעיבי ציגעלע. ותאמר האט זי געזאגט אם תיתן, איך פארשטיי דו האסט עס נישט יעצט, דיינע ציגעלעך ליגט דאך ווייטער ווייטער פון דא, אבער וואס וועסטו מיך יעצט קענען געבן אז איך זאל וויסן אז דו זאלסט אזוי ווי זיין לייעבל מיך אפצושיקן דעם ציגעלע שפעטער, אם תיתן לי ערבון עד שלחך, געב מיר אהער א משכון ביז ווען דו וועסט מיר קענען שיקן טאקע דעם עקשול ציג, ערבון מיינט טאקע א משכון זאגט רשי, ויאמר זאגט די פסוק ווייטער ויאמר מה הערבון אשר אתן לך האט יהודה געפרעגט תמר וואסערע משכון זאל איך דיר געבן אז זאלסט זיין צופרידן אז זאלסט זיין סעקיור אז איך וועל דיר עס טאקע שיקן ותאמר האט זי געענטפערט איך דארף פון דיר דריי זאכן די סיבה פארוואס זי האט געבעטן דריי זאכן ווייל איין זאך וואלט זי נישט געקענט האבן וואלט זי נישט געהאט קיין ראיה ברורה אז ס'איז יהודה זי האט געוואלט זי האט געוואלט האבן דריי דיסטינקטיוו זאכן וואס דעמאלטס וועט ער שוין נישט קענען לייקענען אז ס'איז ער. די ערשטע זאך וואס זי געבעטן איז חותמך געב אהער דיין רינגל מיט וואס יהודה פלעגט חתמ'נען, ופתילך געב אהער א שטיקל קליידל, אזוי זאגט דאס איז שיטת רשי און מ'וועט שפעטער זען אז די רמבן קריגט מורא'דיג שטארק מיט רשי אז ס'קען נישט זיין קיין קלייד, ומטך און געב אהער דיין שטעקן, אשר בידך ומטך אשר בידך ויתן לה און ער האט טאקע אהין געגעבן די דריי משכונות פאר תמר און ויבא אליה ותהר לו, זיי האבן חתונה געהאט און זי איז געווארן טראגעדיג פון יהודה, זאגט די הייליגע רשי חותמך ופתילך. אזוי ברענגט רש"י אראפ די תרגום אונקלוס עזקתך ושושיפך, וואס מיינט דאס? טבעת שאתה חותם בה, דיין רינגל מיט וואס דו פלעגסט חתמ'נען, און ושמלתך שאתה מתכסה בה, און דיין קלייד וואס דו דעקסט דיך צו מיט דעם. זאגט דער הייליגער רמב"ן, עס קען דאך נישט זיין, אז יהודה וועט זיך ארום דרייען נאקעדיג אויפן גאס, וואס איז שייך אז מען זאל בעטן זיין קלייד? איז דא וואס ענטפערן אז ניין, אז די פתילך גייט ארויף אויף זיין ציצית. אויף זיין פתיל תכלת, אויך זאגט די רמב"ן אויך קען אויך נישט זיין ווייל ס'איז נישט יתכן אז יהודה זאל מזלזל זיין אזוי אין די הייליגע ציצית פאר א זונה, ענפערט ער אז ניין דאס איז א שטיקל קליידל א שטיקל שמאטע וואס מען פלעגט נוצן איבערצודעקן דעם קאפ, אזוי פלעגן הערן ארום גיין מיט אזא צוגעדעקטע קאפ. אנדערע ווילן ענפערן איך מיין די אמרי שפר זאגט א הערליכע זאך אז ער האט געבעטן דריי זאכן וואס זענען רילעיטעד צו זיין ארבעט פון שניידן ציגן, די ערשטע זאך האט ער געבעטן חותמך דיין דיין רינגל מיט וואס דו פלעגסט חתמ'נען די די ציגן צו וויסן וועלכע ס'איז וואס אז ס'זאל זיך נישט אויסמישן, ופתילך און די און איז איז געווען אזא שטריק וואס מען פלעגט צובינדן די ציגן ווייל מ'האט זיי אפגעשניטן כדי אז זיי זאלן נישט אנטלויפן, און מטך און איז איז געווען אזא שטעקן א א מיט א איינגעבויגענע קאפ וואס אויב א ציגל האט געוואלט אנטלויפן בשעת מ'האט אים געוואלט אפשניידן האט מען געגעבן א א שלעפ צוריק דעם ציג ער זאל נישט קענען אנטלויפן. סאו ממילא האט זי געבעטן די דריי דיסטינקטיוו זאכן, אויך וועליובעל זאכן, כדי אז ער זאל ווי שנעלער אפשיקן דעם גדי עזים, און ער זאל צוריק נעמען זיין משכון. זאגט דער הייליגער רש"י ותהר לו, סאו וואס מיינט לו? געווענליך שטייט ותהר ממנו, אדער ותהר ותלד בן, וואס איז די ותהר לו? זאגט רש"י גיבורים כיוצא בו, כאטשיג ס'איז געווען א צווילינג, וואס געווענליך צווילינג זענען שוואכער ווי. ווי נישט צווילינגס זענען זיי געווען גיבורים, און אויך צדיקים כיוצא בו, אויך זענען זיי געווען אזוי הייליג ווי יהודה, וואס כאטשיג ס'איז געווען פון א מעשה זנות, דאך איז די תורה מעיד אז ותהר לו, די קינדער וואס זיי זענען געבוירן זענען געווען אזעלכע צדיקים ווי יהודה אליינס, ותקם ותלך ותסר צעיפה מעליה, איז תמר אוועק געגאנגען פון דארטן און זי האט זיך אויסגעטון צוריק איר איר קליידל אויפן פנים וואס זי האט זיך צוגעדעקט, און ותלבש בגדי אלמנותה, זי האט זיך צוריק אנגעטון די בגדי אלמנה וואס זי פלעגט האבן. ווילאנג זי האט געווארט אז אז שלה זאל חתונה האבן מיט איר, וישלח יהודה את גדי העזים ביד רעהו, איז יהודה געגאנגען, ער האט געוואלט צוריק זיינע משכונות, ער האט געוואלט צוריק זיין חותם און זיין און זיין קליידל און זיין שטעקן, אזוי ווי געשמועסט, האט ער גענומען א גדי העזים און ער האט עס געשיקט מיט דעם חירה מיט זיין שותף דער העדלמי, און לקחת הערבון כדי צוריק צו נעמען דעם משכון מיד האשה ולא מצאה אבער דער דער חירה האט נישט געקענט טרעפן תמר. ער האט זיך ארום געקוואלט ווייל יהודה האט געהאט געפרעגט תמר בשעת מעשה ווי קען מען דיך טרעפן ווי קען מען צוריק נעמען די משכונות האט זי געזאגט זי געפינט זיך אין יענע און יענע פלאץ איז ער אנגעקומען אהין און ער האט איר נישט געטראפן איז ער געגאנגען צו דעם פלאץ ווי די תמר האט געטראפן יהודה דארטן ביי די פרשת דרכים וישאל את אנשי מקומה לאמור איה הקדשה ווי איז די הפקר'דיגע פרוי וואס איז געזיצן דא נעכטן דא ביי די פרשת דרכים? הקדשה היא בעינים על הדרך וואס זיצט דא געווענליך אויף די פרושת דרכים, ויאמרו האבן זיי צוריק גענפערט לא היתה בזה קדשה דא אין דעם שטאט איז קיינמאל נישט געווען קיין זונה, איז קיינמאל נישט געווען קיין זונה דא ביי די פרושת דרכים איך ווייס נישט וואס דו רעדסט, סאו זאגט רשי קודם הקדשה מקודשת ומזומנת לזנות פארוואס הייסט א זונה א קדשה ווייל זי איז רעדי. מקודש זי איז מוקדש פאר דעם ענין. פארציילט די תורה ווייטער אז וישב אל יהודה דער חירה האט זיך צוריק געקערט צו יהודה ויאמר און ער האט געזאגט לא מצאתיה איך האב אים נישט געטראפן וגם אנשי המקום אמרו די מענטשן פון איר שטאט האבן אויך האט געזאגט אז לא היתה בזה קדשה אז אין דעם שטאט איז קיינמאל נישט געווען קיין זונה ויאמר יהודה האט יהודה געזאגט תקח לה זאל זי זיך טאקע האלטן מיט די משכונות און איך לאמיר נישט ווייטער אויפזוכן דא ווייל אויב גיימיר אונז ווייטער איבערדרייען א שטאט כדי עס צו טרעפן, וועט וועט דאך יעדער איינער געוואר ווערן אז וואס כ'האב דא אפגעמאכט, איז פן נהיה לבוז וועל איך זיין ללעג ולקלס דא פארן גאנצן עולם. הנה שלחתי הגדי הזה, איי העסטו פרעגן אז איך דארף דאך איר געבן איר זאך, איך האב געטון וואס כ'האב געדארפט צו טון, כ'האב איר געשיקט דעם גדי וואס כ'האב איר צוגעזאגט, כ'האב איר געשיקט דעם ציגל, און ואתה לא מצאתה, לא מצאתה, וויבאלד כ'האב איר נישט געטראפן בין איך שוין פטור, איך דארף שוין גארנישט מער טון, זאגט דער הייליגער רשי תקח לה, יהיה שלה מה שבידה. נישט אז איך גיי איר עס יעצט, אז זי נעמט עס יעצט, זי האט דאך עס שוין גענומען א ווייל עגאו, נאר די משכון וואס זי האט דעמאלטס גענומען זאל טאקע ווערן אירס אינגאנצן. פן, פארוואס? ווייל לאמיר נישט ווייטער זוכן. פן נהיה לבוז, אם תבקשנה עוד, אויב וועלן מיר עס איבערדרייען א שטאט צו טרעפן די משכונות, איז יתפרסם הדבר, וועט יעדער איינער געוואר ווערן פון די מעשה, ויהי גנאי, עס וועט זיין א מוראדיגע שאנדע פאר יהודה, כי מה עלי לעשות עוד לאמת דברי, וואס נאך דארף איך טון צו מאמת זיין צו זיין טרו טו מיי ווארדס אז איך העל איר שיקן א גדי עזים, כ'האב דאך שוין געשיקט א גדי עזים, און דאס אז איך האב איר נישט געטראפן איז דאך עס נישט מיין פאולט, און מילא און אויפזוכן מער וועט דאך ארויסקומען א גרויסע בזיון, מילא לאז די זאך געמאך און פערטיג. זאגט די הייליגע רשי הנה שלחתי הגדי הזה, לפי ש סאו זאגט רשי, פריער האבן מיר געשמועסט פשוט פשט, יא, הנה שלחתי הגדי הזה, האט יהודה געוואלט נאך עפעס מרמז זיין מיט דעם הגדי, מיט דעם היי הידיעה, דעי שעפעלע, דעי ציגעלע, וואס קומט מען דא מרמז זיין מיט די ציגעלע? לפי שרימה יהודה את אביו בגדי עזים. וויבאלד יהודה האט מרמה געווען האט אויסגעפאפט זיין טאטע יעקב מיט דעם וואס ער האט אים איינגעטונקען די כתונת יוסף אין די בלוט פון א גדי עזים. מילא רימוהו גם הוא בגדי עזים איז ער האט ער באקומען דעם שטראף מידה כנגד מידה אז ער איז געווארן אויסגעפאפט מיט א גדי עזים. דאס הייסט יהודה האט עס אליין געזאגט, ער האט זיך אליינס מצדיק געווען את הדין, ער האט געזאגט וואו טאקע וועגן דעם, אה יהודה האט עס נישט אליינס געטון, נאר וויבאלד ער איז געווען דער מלך איבער זיי, ווערט פאררעכנט די תורה די זינד אויף אים, אזוי ווי געשמועסט נעכטן, ויהי ס'איז געווען כמשלש חדשים, עס איז געווען בערך כמעט דריי חדשים, וואס דעמאלס הייבט אן ווערן ניכר די עיבור, איז ויגד ליהודה האט מען פארציילט פאר יהודה לאמר זנתה תמר כלתך, דיין שניר תמר האט מזנה געווען, און וגם הנה הרה לזנונים און זי איז טאקע טראגעדיג, פון די זנות ויאמר יהודה האט יהודה געזאגט הוציאוה ותשרף טראג איר ארויס און איר שטראף איז שריפה. סאו לכאורה ווייל ווייל יהודה האט געמאכט א דין אזוי קודם ער דער רבינו בחיי זאגט אז ער איז געווען דארטן די דיין דארטן פון דעם פון דעם פון דעם ארום אדער פון זיין משפחה אדער פון דעם גאנצן ארום מילא האט ער איר גע'פסק'נט און די בית דין, ווער איז געווען די בית דין, האב איך געזען מפרשים זאגן אז ס'איז געווען יעקב, יצחק, און יצחק, יעקב און יהודה זענען געווען די בית דין, איי פארוואס האט יהודה דער יונגסטער גע'פסק'נט, ווייל די הלכה איז אז דער יונגסטער פסק'נט בקטן, ביי א בית דין דארף מען אנהייבן קודם אויספרעגן דעם דעם יונגסטן דיין וואס ער האלט, סאו למעשה דער יהודה האט געמאכט אזא חשבון אז וויבאלד זי איז א שומרת יבם, יא זי ווארט דאך אז אז שלה זאל איר מייבם זיין, מילא איז זי קאנסידערט ווי א כלה, ווי א אשת איש. און א אשת איש דארף מען הרג'נען, און מ'וועט באלד זעהן רש י פארוואס עפעס שריפה, לכאורה וואלט דאך געדארפט קומען די מיתה פון סייף פון שווערד, ווי רש י וועט באלד פארענטפערן. אבער אנדערע פרעגן אויף דעם, ביקאוז ס'איז געווען פאקטיש איז געווען נאך פאר מתן תורה, מילא כ'פארשטיי אז יהודה און די שבטים האבן מקיים געווען כל התורה כולה, אבער וואס איז וואס איז די תמר שולדיג, פאר מתן תורה איז דאך נישט שייך די מין מציאות פון א שומרת יבם אז זי זאל זיין חייב מיתה וועגן דעם. זאגן זיי אז די שריפה איז געווען פשוט ווייל ס'איז א בזיון המלכות, וויבאלד יהודה איז דער מלך איז און זי איז א שניר פונעם מלך איז עס א בזיון המלכות מילא וועגן דעם האט איר מחייב געווען מיתה. רבי אברהם בן הרמב ם וויל זאגן אז ס'איז בכלל נישט קיין מיתה געווען, ס'איז געווען פשוט אז מ'זאל מאכן א פלעק מיט פייער אויף איר פנים כדי יעדער איינער זאל וויסן אז זי איז א זונה. אדער האב איך געזען אנדערע וואס ווילן זאגן אז וויבאלד זי איז טראגעדיג מוז זיין אז זי האט זייער אסאך מזנה געווען ווייל געווענליך א זונה ווערט נישט טראגעדיג. מילא וועגן דעם אז זי איז א זונה איז זי דאך חייב מיתה און ווייל די בני נח נאך די דור המבול האבן זיי זיך מורא'דיג שטארק צוריק געהאלטן פון דעם, ווען ס'איז ווען איין מענטש וואלט זי טאקע נישט געווען חייב מיתה, און טאקע שפעטער ווען ער ווערט געוואר אז צדקה ממני אז זי האט נישט מזנה געווען מיט אסאך מענטשן, האט ער טאקע אראפגענומען דעם גזירת מיתה. שוין, סאו זאגט די הייליגע רשי כמשלש חדשים, רשי שטעלט זיך אויף דעם ווארט, וואס מיינט דאס? וואס כ כ אזויווי א כף הדמיון אז ס'איז נישט ממש דריי חדשים נאר רובו של ראשון, רוב פונעם ערשטן חודש, ורובו של אחרון, ואמצעי שלם, די מיטלסטע חודש אינגאנצן, און די לעצטע חודש א חלק, סאו דאס איז בערך די זמן וואס ס'הייבט אן ווערן ניכר דאס עיבור, אזוי שטייט אין מסכת נדה, און לשון כמשלש חדשים איז רשי פארענטפערט יעצט דעם מ', ווייל ס'וואלט ווען געדארפט שטיין כשלש חדשים, נאר כהשתלש החדשים, א קיבוץ פון דריי חדשים, עס איז געווארן א געדריטלאכטס פון חדשים, אזוי ווי רשי וויל זאגן אז עס איז א שם דבר, דער מ ם מאכט עס פאר א שם דבר, נישט כשלש חדשים אזוי ווי דריי, נאר אזוי ווי א געדריטלאכטס, יא, אז א א גרופע פון דריי חדשים. און רשי ברענגט זיך ראיות ווי נאך מ'האט צוגעלייגט א מ ם און עס איז געווארן א שם דבר, כמו, ומשלוח מנות, שלוח מיינט שיקן, משלוח מיינט א געשיקאכטס, די זעלבע זאך משלוח ידם א געשיקעכץ פון זייער הענט, און וכן ברענגט זיך רש י א ראיה צו זיינע ווערטער, ווייל אונקלוס טייטשט, כתלתות ירחיא, א געדריטלעכץ פון חדשים. זאגט די הייליגע רש י הרה לזנונים מיינט נישט אז זי איז א לשון עבר אז זי איז געווארן טראגעדיג, נאר הרה לזנונים איז א שם דבר אז זי איז יעצט טראגעדיג, מעוברת, כמו אשה הרה, אזוי ווי עס שטייט דארט אין די תורה, כאשר יריבו אנשים והכו אשה הרה, מיינט עס אויך א טראגעדיגע פרוי, נישט א פרוי וואס איז געווארן. טראגעדיג, און רש י ברענגט זיך א ראיה נאך נאך א ראיה, שטייט דארטן ברה כחמה, קלאר ווי די זון, איז נישט געווען קלאר, נאר קלאר איז א שם דבר, איז ותשרף האט יעדער גע'פסק'נט אז זי איז חייב מיתה בשריפה, אבער לכאורה לאמיר שוין יא אננעמען אז זי איז חייב מיתה ווייל ער האט איר קאנסידערט ווי א אשת איש, אבער וואס עפעס מיתת שריפה, ס'וואלט דאך געדארפט זיין א מיתת סייף, סיי ווייל דאס איז טאקע די מיתה פון א פון א אשה פון א זונה, און סיי ווייל פאר די דור המבול א בן נח, פאר די פאר מ ד א בן נח איז דאך נאר חייב מיתה בסייף נישט מיט נישט מיט שריפה. אמר אפרים מקשאה, האט דער ענפערט ער זאגט רשי אז דער אפרים דער פרעגער האט געזאגט בשם ר' מאיר אז בתו של שם היתה וויבאלד זי איז געווען א טאכטער פון שם, און אנדערע ווילן זאגן אז זי איז נישט ממש געווען א טאכטער פון שם ווייל ס'שטימט נישט מיט די דורות. ווייל יעקב איז דער בקיצור א גאנצע חשבון פארוואס זי קען נישט זיין ממש די טאכטער פון שם בן נח, אבער כאטשיג א אייניקל, מילא איז זי א בת כהן שהוא כהן, לפיכך דנוה בשריפה, א בת כהן איז דאך דינה בשריפה, וועגן דעם האט ער געזאגט אז זי דארף פארברענט ווערן. זאגט די הייליגע פסוק ווייטער, היא מוצאת, מען האט איר ארויסגענומען מיט געוואלד צו איר פארברענען צו מקיים זיין די פסק דין פון יהודה, און והיא שלחה אל חמיה האט תמר געשיקט די משכונות צו איר שווער לאמר אז מען זאל איבערזאגן פאר יהודה לאיש אשר אלה לו, פאר דער מענטש וואס פאר דעם געהערט די זאכן אנכי הרה צו, פון אים בין איך געווארן טראגעדיג. איז ותאמר, שפעטער האט מען האט מען איר געברענגט טאקע צו יהודה, און האט זי געזאגט צו זיין פעיס, ותאמר, הכר נא, דערקען, למי החותמת והפתילים והמטה האלה, צו וועם געהערט די דריי די דריי משכונות. זאגט דער הייליגער רש י היא מוצאת להשרף, און דאס הייסט מען האט איר שוין ארויסגעטראגן מיט געוואלד צו פארברענען, און דאך האט זי האט זי נישט פארציילט פאר יעדעם איינעם אז די מעשה איז געווען אריזשינלי פון יהודה, פארוואס ענטפערט רש י אין די נעקסטע רש י וועגן לא רצתה להלבין פניו, און די סיבה אויך פארוואס זי האט נישט געזאגט קלאר די זאכן געהערן צו יהודה און פון אים בין איך טראגעדיג ווייל זי האט נישט געוואלט פארשעמען יהודה ולומר ממך אני מעוברת אלא לאיש אשר אלה לו נאר זי האט עס געזאגט אזוי ברמיזה אז דער מענטש צו וועם דאס געהערט פון אים פון אים בין איך געווארן טראגעדיג. אמרה האט זי געזאגט אם יודה יודה בעצמו אויב וועט ער זיך מודה זיין זאל ער זיך אליינס פון זיך אליין מודה זיין ואם לאו אויב וועט ער זיך נישט מודה זיין איז ישרפוני וועל איך מיך ענדערשער לאזן פארברענען ואל אלבין פניו וועל איך מיך נישט לאזן און איך וועל נישט פארשעמען א מענטש. מכאן פון דא לערנען די חכמים ארויס אין מסכת סוטה. אז נוח לו לאדם שיפילוהו לכבשן האש, ענדערש זאל זיך א מענטש אריין לאזן אריינווארפן אין א פייער אין א קאלך אויוון ואל ילבין פני חבירו ברבים. און מען לערנט עס טאקע ארויס פון די מעשה פון תמר, ווייל זי האט געקענט פשוט זאגן ס'איז יהודה'ס און זי האט עס נישט געזאגט, און אויך האט זי זיך שוין געלאזט ארויסטראגן צו די שריפה, ווייל זי האט נישט געוואלט פארשעמען א אנדערע איד. הכר נא זאגט די הייליגע רש"י, אין נא, אלא לשון בקשה. סאו זי זאגט די סאו תמר זאגט פאר יהודה אזוי, הכר נא בוראך ואל תאבד שלש נפשות, ענדערש זיי דיך מודה על האמת, ווייל זי געזען, זי געקומען דארטן, האט זי געזען ווי יהודה העזיטעיט צו ער זאל זיך יא מודה זיין, צו זיך נישט מודה זיין, האט זי אים געגעבן אזוי ווי אן אסיסט, כ'בעט דיך פליז זיי דיך מודה, און מאך נישט אז דריי נפשות זאלן שטארבן, ווייל זי האט דאך געהאט א טווין, און אויב אויב מ'הארגעט איר וועלן דאך דריי נפשות שטארבן, און מילא, הכר נא את בוראך, די אייבערשטער האט עס מזמן געווען, די אייבערשטער האט געוואלט אז ס'זאל געשען, ווייל ס'דארף ארויף ארויסקומען די דורות, מילא. מאך טו נישט די מיסטעיק און זיי דיך יא מודה, ויכר יהודה יהודה האט טאקע דערקענט די די חפיצים די משכונות ויאמר זי און ער האט געזאגט צדקה זי איז גערעכט און ממני זי איז טאקע פון מיר זי איז פון מיר מעוברת זאגט ער ווייטער כי ווייל בדין האט זי עס געמאכט על כן לא נתתיה לשלה ווייל כ'האב דאך איר נישט געגעבן חתונה צו האבן מיט שלה מילא פאר מתן תורה איז געווען די מנהג אז אויב האט די ברודער נישט געקענט מייבם זיין דעם געשטארבענעם ברודער'ס ווייב פלעגט עס פאלן צום נעקסטן קרוב, און דער נעקסטער קרוב איז דער טאטע, מילא, מילא על כן לא נתתיה לשלה, איך אליינס האב האב צוריק געהאלטן שלה פון איר, מילא האט זי געטון בדין דאס אז זי איז געקומען חתונה האבן מיט מיר, און אויכעט אזוי ווי פריער געשמועסט, און זי איז נישט חייב מיתה, ווייל יעצט איז אראפגעפאלן דער חשד אז זי איז א זונה, זי איז נישט קיין זונה, זי האט חתונה געהאט מיט א סינגעלער מענטש, און ולא יסף עוד לדעתה פארציילט אונז די תורה, אדער אז ער האט יא חתונה געהאט מיט איר פול טיים, אדער ולא יסף עוד לדעתה אז ער האט מער נישט חתונה געהאט מיט איר, מ'וועט זעהן באלד רש"י די דיטעילס. צדקה מיינט בדבריה זי איז גערעכט, ממני היא מעוברת, זי איז טאקע טראגעדיג פון מיר, ורבותינו ז"ל דרשו שיצאה בת קול ואמרה, די אייבערשטער האט געזאגט אז ממני ומאתי יצאו הדברים, פון מיר הייליג באשעפער פון מיר איז ארויסגעקומען דעם גזר דין אז תמר זאל חתונה האבן מיט יהודה, פארוואס? לפי שהיתה צנועה בבית חמיה, ווייל אונז האמיר דאך פריער גערעדט אז זי איז געווען א צנועה. בשעת זי געווען אין די איז זי געווען חתונה געהאט מיט ער ואונן, מילא אלס א שכר פאר איר צניעות גזרתי האב איך גוזר געווען שיצאו ממני ממנה מלכים אז פון איר זאל ארויסקומען א דור א דור מלכים ומשבט יהודה גזרתי להעמיד מלכים בישראל וויבאלד זי איז געקומען פון שבט יהודה געקומען די גזירה אז ער גייט אויפשטעלן די מלכים און וועגן איר צניעות האט זי זוכה געווען צו האבן מלכים אלס אירע קינדער. סאו זאגט דער הייליגער רש"י כי על כן. כי על כן לא נתתיה, און רש"י וויל זאלסט צוטיילן דעם פסוק, כי בדין עשתה, זי האטס געטון בדין, על אשר לא נתתיה לשלה בני, על כן לא נתתיה מיינט שוין אז ווייל איך האב דאס נישט, כי זי האטס געטון בדין ווייל איך האב איר נישט געגעבן שלה אלס א ווייב, ולא יסף עוד, זאגט רש"י א מחלוקת אין די גמרא, יש אומרים לא הוסיף. אז ער האט מער נישט חתונה געהאט מיט איר, פארוואס? ווייל ער האט שוין, אויב איז עס געווען א גזר דין מן השמים אז ס'דארף ארויסקומען דורות, האט ער דאך שוין געטון וואס ער דארף, און מילא איי האבן, האב חתונה מיט איר פול טיים וועגן פאר די, פאר די מתן תורה האט די טאטע געדארפט מייבם זיין, איך מוז נישט אננעמען דעם מנהג, און ויש אומרים אז לא פסק, לא אז ולא יסף מיינט ער האט זיך נישט אפגעטון פון איר, ס'הייסט ער געבלי, יהודה איז געבליבן חתונה געהאט מיט תמר פאר די רימעינדער אוו זיין לעבן, און וחבירו, רשי וויל דא ברענגען א ראיה אז לא יסף קען מיינען אז ס'האט זיך נישט אפגעטון, לא פסק. ברענגט זיך רשי א ראיה וחבירו גבי אלדד ומידד ולא יספו דארטן ווען משה רבינו האט זיך אפגערעדט דארטן אין קברות התאווה אז ער קען נישט ראנען די גאנצע געמיינדע פון זיך אליין האט אים די אייבערשטער געזאגט אז ער זאל אויפשטעלן שבעים איש זיבעציג מענטשן וואס זאלן אים ארויס און זיי האבן באקומען נבואה און ס'האט זיך קיינמאל נישט אפגעטון פון זיי די נבואה און מתרגמינן ולא פסקו ס'האט זיך נישט אפגעטון די נבואה פון זיי זעה איך אז ולא יסף ולא יספו מיינט קען עס זיין א לשון אז ער האט קיינמאל נישט געענדיגט, ס'האט זיך קיינמאל נישט געענדיגט, מילא דא אויך, פאר דעם איז דא די מחלוקה צו ס'מיינט אז ער האט יא חתונה געהאט מיט איר פול טיים אדער נישט. זאגט די הייליגע פסוק ויהי בעת לדתה והנה תאומים בבטנה, ס'איז געווען בשעת בשעת לידה און ס'איז געווען א טווין בעת לדתה זאגט רשי וברבקה הוא אומר שטייט דארט ביי רבקה שטייט וימלאו ימיה ללדת. סאו ס'האט זיך יא אנגעפילט אירע טעג און דא שטייט פלעין בעת לדתה והנה הדבר להלן למלאים וכאן לחסרים דארטן אז זי האט עס אויסגעטראגן פאר נײַן חדשים פארוואס ווייל ס'איז נישט געווען כולו צדיקים ס'איז געווען א עשיו דארטן אויך און וכאן לחסרים און דא איז נאר געווען א זיבן חדשים ווייל די אייבשטער האט געוואלט אז א צד וויבאלד ביידע זענען געווען צדיקים ביידע קינדער מילא האט די אייבשטער אונטערגעיאגט אז זיי זאלן קומען שנעלער אויף די וועלט. זאגט די הייליגע רשי והנה תאומים, ס'שטייט דא מלא תאומים און להלן דארטן ביי רבקה שטייט נאר תומים אן א אלף. חסר, לפי שהאחד רשע, ווייל דארטן איז געווען איינער רשע דארט איז געווען א עשיו, אבל אלו שניהם צדיקים דא זענען ביידע געווען יא צדיקים וועגן דעם שטייט עס די ווארט מלא, ויהי בלדתה עס איז געווען בשעת לידה ויתן יד ותקח ויתן יד און איינער פון די פון די קינדער האבן ארויסגעשטעקט זייערע הענט ותקח המילדת די הייבאם האט גענומען א בענדל ותקשר על ידו שני, א רויט בענדל ארומגעבינדן אויף זיין הענט, לאמר צו, כדי אזוי ווי צו אילוסטרעיטן אז זה יצא ראשונה דאס גייט זיין די ערשטע קינד, ויתן יד זאגט די הייליגע רשי, הוציא האחד ידו לחוץ, איינער פון די קינדער האבן ארויסגעשטעקט זייער הענט אינדרויסן, לאחר שקשרה על ידו השני, נאכדעם וואס די מילדת האט ארויפגעבינדן דעם רויטן בענדל אויף זיין הענט החזירה האט ער עס צוריק אריינגעשלעפט, ויהי כמשיב ידו בשעת נאכדעם וואס דער ערשטע קינד האט צוריקגעשלעפט די הענט, והנה יצא אחיו איז זיין ברודער, ארויסגעדזשאמפן פאר דעם ותאמר האט דער מילדת געזאגט מה פרצת עליך פרץ, וואס האסטו דיך געשטארקט דא איבער דיין ברודער כדי אים צו אפהאלטן פון קענען ארויסקומען קודם און דו האסט דיך קודם ארויסגעשטופט, איז ויקרא שמו פרץ, האט יהודה לכבוד די מעשה פון די מילדת האט ער א נאמען געגעבן פאר דעם קינד פרץ, זאגט די הייליגע רשי פרצת חזקת עליך חוזק האסט דיך געשטארקט מיט א שטארקייט איבער דיין ברודער ארויסצוקומען קודם, ואחר יצא אחיו נאכדעם וואס פרץ איז געבוירן איז זיין ברודער געבוירן אשר על ידו השני. וואס אויף זיין הענט איז טאקע געווען דעם בענדל ויקרא שמו זרח, און יהודה האט טאקע א נאמען געגעבן פאר דעם קינד זרח, ווייל די זריחת החמה איז אזא רויטליכע קאליר, מילא על שם דעם שני, וועגן דעם טאקע זאגט די תורה איבער על ידו השני, ס'וואלט נישט אויסגעפעלט אז די תורה זאל זאגן דער קינד וואס אויף זיין הענט ליגט דער שני, ס'וואלט פלעין געדארפט שטיין ואחר כך יצא אחיו. וועט די תורה ווילן מיר זאגן ווייל דאס איז די סיבה פארוואס איך האב אים גערופן זרח, זאגט די הייליגע רש"י אשר על ידו השני, ארבע ידות, סאו זאגט רש"י אז מען קען פון דא ארויסלערנען נאך עפעס א רמז, אז ארבע ידות כתובות כאן, שטייט דא פיר מאל די ווארט יד, און דאס זענען כנגד ארבעה חרמים שמעל עכן, שיצא ממנו, דער עכן איז דאך געווען א אייניקל פון יהודה דורך תמר, דורך דעם זרח. און ער האט פיר מאל מועל געווען אין די חרם וואס די אידן האבן געמאכט, ס'איז געווען פיר מלחמות וואס די אידן האבן געמאכט א חרם אז מען טאר נישט צורירן צו די רויב, די ערשטע איז געווען יריחו, די צווייטע איז געווען כנען, די דריטע איז געווען מדין, און די פערטע איז געווען סיחון ועוג, און אויף אלע האט ער מועל געווען אין דעם חרם און ער האט יא גענומען פון די רויב, און ויש אומרים אז ס'איז כנגד ארבעה דברים שלקח פון יריחו אליינס. ער האט גענומען פון יריחו פיר זאכן און דורך דעם האט ער מועל געווען אין די אין די חרם, די ערשטע זאך וואס ער האט גענומען איז געווען אדרת שנער, אזא טלית פון פון פון וואל, און די נעקסטע, די צווייטע און די דריטע זאך איז געווען שתי חתיכות כסף של מאתיים שקלים, צוויי שטיקער זילבער פון צוויי הונדערט שקלים ווערד, און די פערטע זאך וואס ער האט גענומען איז לשון זהב, אזא לענגליכע שטיקל גאלד. סאו דאס שטייט אין מדרש, מילא וועגן דעם שטייט דא פיר מאל איבער די ווארט יד, כדי צו אילוסטרעיטן די פיר מאל וואס ער האט מועל געווען אינעם חרם, אדער אויף די פיר מלחמות, פיר חרמים, אדער פיר פיר מאל מועל געווען אינעם זעלבן חרם פון יריחו, ויקרא שמו זרח על שם זריחת מראית השני, וויבאלד בשעת די זריחת החמה איז עס אזא רויטליכע קאלער, האט מען א נאמען געגעבן פאר דעם זרח בעיסד אויף דעם אויף דעם רויטן בענדל וואס ער האט געהאט, האב א סוקסעספול דעי!